כ'האב געוואלט זאגן, איך מאך אן עמערדזשענסי די וואך, וואס כ'האב זייער א לאנגן שיעור, נארמאל האב איך נישט געוואלט מאכן עמערדזשענסי, נאר מ'מוז רעדן, מ'מוז רעדן, איך האב א קאזין, ער הייסט יודל פעלדמאן, די זון פון ר' חיים משה פעלדמאן, ער איז געווען אכט און פערציק יאר אלט און ער איז געשטארבן, ס'איז נאך אינמיטן די שלושים, איך האב געוואלט רעדן אביסל וועגן פיקסן מקווה'ס און בויען מקווה'ס, קודם האב איך אים געוואלט זאגן, עטס האטס דארטן אן אלטן אויסגעוועפטן רב וואס ער ווייסט שוין נישט בשכבו ובקומו, ער הייסט פרוים פאדווא. ווען ער האט יא געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך, איך האב געבויעט א מקווה מסתמא צען צוועלף יאר צוריק אין גאלדערס גרין, און למעשה דער וואס האט עס געפירט האט געהייסן יאסל שטיינהארט, און ער געט מיר אזא זאג, איך האב אויסגענומען זיך אין א קאנטראקט שטייט קלאר אז טאמער מען ארבעט אן מיר האב איך א רעכט אוועקצואוואקן, שוין פארטיג, למעשה האבן זיי געארבעט אן מיר, און איינע פון די שמועסן וואס ער האט גערעדט מיט מיר, איך בין דאך געווען דארט אפאר מאל, זיבן מאל אן און אף, איז איינע פון די שמועסן וואס ער האט גערעדט מיט מיר האט ער מיר געזאגט, אז ער האט געהאט סנאו קרעסט אייז קרים, פרעג איך אים וואסערא פלעיווארס האסטו געהאט, זאגט ער ער האט געהאט סטראבערי, זאג איך די רבנים זאגן דאך אז סטראבערי איז פול מיט ווערים, זאגט ער איי דידנט טעל דעם וואט איי וואנטעד נאט דעם נאט טו נאו, איי אנלי טאלד דעם וואט איי וואנטעד דעם טו נאו, און וואס איך האב באהאלטן האב איך באהאלטן. זעהט אויס אז ער האט אונטער די אינפלוענס אז מיט א רב קען מען טוהן וואס מען וויל, האט ער געמיינט איך בין אויך די מין רב. די סוף איז געווען מ'האט געארבעט אן מיר. ס'דא דא אן עזות פנים שנעק וואס למעשה ער האט מיך אפגעקאלט זאלסט וויסן הרב נחום מ'ארבעט זאג איך אים הו קעירס די מינוט איך זעה אז מ'האט געארבעט לאז איך עס איבער איי דאנט קעיר איך בין נישט גאטס פאליס איך האב רעסטריקשענס ענד איף דעי דאנט פאלאו איים אוט. עניוועי מ'האט ערלעדיגט דארט אלעס מ'האט געטוהן וואס מ'האט נישט געברויכט מ'האט געמאכט די גאנצע מקווה זאל זיין אין די לופט ארויפגעלייגט אויף אזאלכע יריעות זייפערס. ממילא הייסט עס א דין ווי א אמבטי גדולה וככלי בתלוש, אזוי ווערט געברענגט אין די אחרונים. איז למעשה ווען איך בין אנגעקומען דארט האט ער אנגעהויבן צו נעגאושיעטן, איך האב אים געזאגט ליסן איי וואלק עוועי, האסט געארבעט? דעמאלטס לאז מיך ארויס. זאגט ער יו העד אלל די רייטס טו קאל מי ענד יו דידנט. שוין, א גוטן טאג. וואס איז געווען די סוף? די סוף איז געווען אז ער האט אנגערייצט רב פאדווא זאל מיך רופן, און רב פאדווא האט מיך גערופן, רב פאדווא זאגט מיר דו ווייסט איך בין דער לאנדאנער רב, און איך זאג דיר זאלסט קודם ענדיגן די מקווה, זאג איך אים כ'האב דאך א שאלה פון א כלי בתלוש, זאג איך אים חוץ פון דעם איך טראסט שוין נישט מער די לאנדאנער חברה, האט ער מיר געזאגט אויף דעם וועט מען האנדלען נאכדעם ווען איר העט ענדיגן, זאג איך אים כ'פארשטיי נישט מ'רעדט דא פון א כלי בתלוש איך וועל מאכן א מקווה און איר העט האנדלען נאכדעם, וואט אר יו אוט אוו יור מיינד? זאגט ער, איך בין לאנדאנער רב און איר זאלט פאלגן. זאג איך אים, איך קען נישט גלייבן איר זענט לאנדאנער רב, ווייל איך בין שוין דא די זיבעטע מאל צו מאכן די פלענס מיט אלעם, כ'האב אייך קיינמאל נישט געזען ביי די פלענס. אינטערעסאנט אז ר' אלחנן האלפערן האב איך יא געזען, ער איז געקומען צוויי מאל, סיי ביים פלאנען, סיי ביים דורכקוקן די פלענס, און איר זענט קיינמאל נישט געווען. סאו וואט אר יו גאנא טעל מי, איר זענט לאנדאנער רב? וויאזוי זענט איר לאנדאנער רב? איך האב דעמאלטס געזען אז ער איז א לינקע שטיוול. עניוועי. ער איז א לאו לייף ער האט נישט געלאזט מען זאל קומען פאראויס ווען מען האט מאלעסטעד קינדער, ס'איז מיט אים געווען א מעשה איך האב אריין געשיקט די טשענעל פֿיר צו אים, ס'איז נישט וויכטיג די אלע זאכן, ער איז לאנדאנער רב פונקט ווי איך בין לאנדאנער רב, עניוועי איך טראסט זיי גארנישט, נאכדעם האב איך זיי מסביר געווען אז ווען איר וואלט געמאכט א לאך און איך וואלט געגאסן די סעמענט פון אויבן ביז אראפ וואלט איך געהאט כאטש עפעס א קביעות, אזוי האב איך דאך גארנישט מען האט אריינגעלייגט אזאלעכע.

אבער איך האב געזאגט איך האב א וועג וויאזוי ס'וועט ארבעטן און ס'וועט נישט ליקן, פרעג איך אים וואס טוסטע איבעראל ווען דו האסט א לאך אין א פאונדעישן לייגסטו סיקע, אונז האבן מיר לייגן סיקע, זיי האבן אלעס ריפיוזד, פארוואס? קודם האט עס געקאסט אפאר פונט מער און נאכדעם דער וואס האט עס געפירט ער האט זיך געפילט זייער אפענדעד אז ער האט געטון אן עוולה און ס'איז געווען דארט א זיבן אכט מענטשן, כ'האב ריזיינט אין פראנט אוו די באורד סאו הי פעלט בעד. סאו דעטס היז פראבלעם, דאס האט מיט מיר נישט קיין שום שייכות. איז במילא וויל איך ענק זאגן עטס האטס נישט ווער סזאל פירן דארטן ענקערע מקווה'ס עניוועי עטס האטס נישט קיין ערענסטן רוף אויף מקווה'ס, פאדווא איז אן אלטער אויסגעוועפטער מענטש, און איך ווייס נישט וויפיל ער קען אין א מקווה, און אויב ער קען אין א מקווה וויפיל ער קען די שחיטה, דעמטס אזוי ווי מען עסט טרייפות דעמטס גייט מען אין פסל'ע מקווה'ס. איז במילא טוט עס מיר מורא'דיג וויי, עטס האטס געהאט א איד וואס איז געווען דער קעניג פון מקוואות ר' מאיר פויזן האט עטס אים ארויסגעווארפן ווי א הונט אויך וועגן א סעקשול אביוז ווייל מ'האט זיין ניס אביוזד און ס'איז געווען א אברהם דוד דונער ער האט געהאלטן אז ער מוז אפשטעלן זיין ניס זאל נישט גיין צו די פאליס פארוואס ער איז באלעבאס אויף זיין ניס האט עטס אים ארויסגעווארפן האט עטס אהרן דוד דונער און עטס האטס נישט קיין געהעריגן נארמאלן מקווה רב זיצט ר' מאיר אין ארץ ישראל און ער בויעט דארטן מקווה'ס עניוועי איך וויל ענק זאגן לונדון די ביליאנס פון די וועלט ליגט ביי ענק, און איך וויל ענק געבן א שטיקל ליסטע, איך האב נישט די גאנצע ליסטע, אבער א שטיק ליסטע וואס איז געשען די לעצטע פאר יאר. חיים ברייש איז דער איידעם ביי גדליה עסטרייכער אלס מולטי מולטי מיליאנער און איז אומגעקומען אין וואסער געווען אלט זיבן און פֿופֿציק יאר. בעריש ענגלענדער, א זון פון אליש ענגלענדער, איז זעקס און פֿערציק יאר אלט, ער איז אומגעקומען אין דעם זעלבן אינצידענט מיט וואסער. משה גראס, אן איידעם ביי שלום ב ר געצל, איז געשטארבן ביי זיבן און פֿופֿציק. יעצט, מ'האט מיר דעמאלטס דערציילט אז ער איז געגאנגען מיט אפאר יאר צוריק באקוקן די מקווה, ער האט געוואלט זעהן וואס טוט זיך מיט די מקווה. יעצט דער משה גראס איז אוועק בערך אַכט יאר צוריק פון מינוט צו מינוט, ער האט געוואוינט אין די געגנט פון די מקווה. נאכדעם איז יעצט יודל פעלדמאן ב ר חיים משה, אַכט און פֿערציק יאר אלט געווען, ער איז אוועק זייער פלוצלינג.

פארק וואס ס'איז דא, איינס איז קווין עליזאבעט וואק און איינס איז אין פיילי'ס און א דריטע איז אנדער רענאוועישאנס שוין אסאך יארן ווייל מ'זאגט ס'איז נישט דא קיין געלט, שעים אן יו אל. יעצט. דער אפרים גראס איז געגאנגען אמאל ער האט באקוקט בשתיקה וואס דארט טוט זיך אין די מקווה פון פיילי'ס האט ער געטראפן אז א צינור וואס ס'ברענגט מי גשמים, עס איז געווען פאראסטעט האט מען עס געטוישט און מען האט אריינגעלייגט געהעריג א פייפ וואס האט א בית קיבול ווייל דער אינדזשעניר האט מסביר געווען אז עס איז בעסער ווייל ווען נישט פאלט נישט די וואסער שנעל און מען האט עס שטילערהייט שנעל פאראכטן קיינער זאל נישט וויסן. יעצט איך וויל ענק זאגן אפאר זאכן. די ערשטע זאך וויל איך ענק זאגן אז כ'האב באקומען א הערליכע שמועה.

פון צוועלף צימערן, ווען ער וואלט געווען א ירא שמים וואלט דאך עס געווען א געהעריגע כשר'ע מקווה, האט ער דאך עפעס געטוהן, ווי דאס אז ס'איז נישט דא א איד וואס זאל זאגן הער אויס אונז געבמיר צדקה פאר די גאנצע וועלט, איך וויל האבן א גרויסע מקווה נישט איינס נאך דריי מקווה'ס פעלט אויס, ס'דא געווען די יאר אליין צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציג אינגעלייט האבן חתונה געהאט, איך זאג מיר וואו זיי גייען אין מקווה, איך האב מעורר געווען אויף א שיעור פון הלכות נידה, האט מען מיר געזאגט מ'האט אנגעהויבן צו מאכן א מאוומענט אז מ'זאל גיין צו הלכות נידה שיעורים. ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר. א פרוי האט געזאגט אז זי גייט אין מקווה נאר פרייטאג צונאכטס ווייל רוב פרויען קומען נישט דעמאלטס, זיי האבן נישט קיין קארס און זיי זענען מדחה די טבילה גייט זי דעמאלטס ווייל זי קען נישט ווארטן שעה'ן זי האט א שטוב מיט קינדער אינדערהיים. רבותי איך וויל ענק זאגן, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' משה ניישלאס ער איז געווען די רב פון סקווער, ר' מאטעלע האט מיך געבעטן איך זאל נישט בויען די מקווה די נייע מקווה איך זאל נישט צוהעלפן ווייל דער סקווערער רבי האט געהאט א קפידה ס'זאל זיין נאר איין מקווה אין שטאט, פונקט ווי זיין זון דער רשע דער היינטיגער סקווערער רבי האט א קפידה ס'זאל זיין איין שול אין גאנץ מאנסי צו אין גאנץ סקווער איז האט ער געהאט די קפידה זאג איך פאר ר' מאטעלע פיין איך וועל גיין צו ר' משה איך וועל אים זאגן זאג איך פאר ר' משה ניישלאס איך וויל אייך נישט העלפן ווייל ר' מאטעלע איז אגענסט איט זאגט ער מיר ר' נחום איך וויל דיר פארציילן א מעשה קוואוט איך זאג ענק נאך וואס ער האט פארציילט. ס'איז געווען א אינגערמאן מיט א ווייבל ס'זענען זיך געקומען גט'ן. האב איך זיי געפרעגט, וואס ווילט עטס זיך גט'ן? עטס האטס דאך שוין א קינד, עטס זעט זיך צו זיין זייער א העפי קאפל. האט די פרוי אנגעהויבן צו וויינען, זי האט געזאגט, כ'האב געדארפט גיין אין ר' מאטעלע'ס מקווה, דעמאלטס איז נאך נישט געווען די נייע מקווה, כ'האב געדארפט דארט גיין אין די מקווה, וואס שפעטער האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז געווען א פסל'ע מקווה, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין. בקיצור. און כ'האב געלאזט מיין קינד אליינס, כ'האב נישט געהאט קיין בעיביסיטער, די קינד איז געווען אלט ווייניגער פון א יאר, בין איך געגאנגען, און כ'בין אהיים געלאפן אלץ קוקן וואס דאס קינד מאכט, כ'האב נישט געקענט לויפן אהין און צוריק, כ'האב געזען ס'נאך דא צוויי דריי שעה צו ווארטן, האב איך גענומען א גוטן שאוער אינדערהיים, און כ'האב געזאגט מיין מאן איך בין געווען אין מקווה. צוויי דריי וואכן שפעטער האט זיך עס איר אנגעהויבן צו באדערן, ווייל ס'דא וועסטעס מיט זאכן מיט אלעם. און זי האָט זיך געזעצט רעדן מיט איר מאַן, האָט זי אים פֿאַרציילט, זאָלסט וויסן, איך בין נישט געווען אין מקווה. ער איז געווען אַ בן-תּורה, האָט ער געזאָגט, איך וויל מיך גיין גטן. האָט ער, האָט דער יונגערמאַן געזאָגט פֿאַר ר' משהן, יעצט פֿאַרשטייסטו, פֿאַר וואָס איך וויל מיך גטן? זי האָט מכשול געווען מיך מיט אַ איסור נידה דאורייתא. האָט ר' משה אָנגעהויבן צו וויינען. זאָגט ער פֿאַר דעם יונגערמאַן, שלאָגן ווילסט דיך גטן, גט דיך, אָבער שלאָגן דאַרף מען נישט דיך און נישט דיין ווייב, נאָר מיך שלאָגן, ווייל איך האָב געוווּסט, וואָס דאָרט גייט פֿאָר, אַ טו-אַווער ווייטינג-טיים, און איך האָב גאָרנישט געטאָן, ווייל איך האָב מורא געהאַט פֿאַר ר' מאָטעלע. דעמאָלט האָט ער געזאָגט, יעבור עלי מה, ער איז געווען אַ. געלעבט אין די הויעכע אכציגער, צוויי און אַכציק צו דרײַ און אַכציק, ער גייט בויען די גרויסע מקוה אין וואיאלע, און מ'האט עס ברוך השם געבויעט, נאר ר' משה האט נישט זוכה געווען צו זעהן די ענדע, דריי חדשים פאר מ'האט עס געענדיגט איז ער נעבעך געשטארבן. איז וויל איך ענק זאגן, עטס זאלטס פארשטיין קלאר, קיינער קען נישט אפשטעלן א מקווה, און מ'דארף האבן נאך אין מאנסי היינט אויכעט שוין נאך מקווה'ס, אויב אידישע טעכטער מוזן גיין אין מקווה מוז מען צושטעלן וואס זיי ברויכן, און. די פרוי האט מיר פארציילט, א פרוי, איך מיין אלעס איך קען זי נישט, אבער זי האט מיר פארציילט אז זי גייט נאר פרייטאג צונאכטס, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז דא ווייניג מענטשן, זי האט א שטוב מיט קינדער, כ'האב שוין לאנג געזאגט מען דארף אין אמעריקע מאכן די זעלבע זאך, מען דארף מאכן אז ס'זאל זיין מקוואות איבעראל, און ברוך השם מ'האט געבויעט אין ווילימסבורג, מענדעלע חזיר האט געבויעט א מקווה פאר די ארוינים, ער האט נאר אריינגעלייגט א גלאז וואס כ'האב נישט געוואלט און מ'האט עס ארויסגענומען, אין איך טראסט אים. נישט. איך ווייס נישט ווער ס'איז געווען די רב המכשיר דארט, אבער על כל פנים אויב ס'איז א כשר'ע מקווה דארט ס'איז א ברכה. ס'איז דא נאך מקוואות אין די שטאט, און דאס מוז זיין. דאס איז פאר א בית מדרש. דער חפץ חיים זאגט אז אפילו פאר א פרייטאג צו נאכטס מקווה זאל מען מאכן פאר מ'בויעט א בית מדרש. ר' משה פיינשטיין ברענגט עס צו אין די תשובות ערגעץ אין חושן משפט. און נאכדעם איז דא אנדערע פרויען וואס זיי באקלאגן זיך מ'דארף ווארטן אפאר שעה. ס'איז דא פרויען וואס זיי זאגן זיי גייען נאר דעמאלטס ווען זיי זעען אז ס'איז נישט דא א גרויסער עולם. זיי קומען אהיים און זיי גייען אין מקווה און זיי זעען ס'איז א גרויסער עולם גייען קומען זיי אהיים זיי זאגן פארן מאן מ'עט עס טוהן נעקסטען טאג נאכדעם איז דא זייער אסאך פרויען וואס זיי מוזן ווארטן דארט אינדרויסן ס'איז אינגאנצן דא צוועלף ווארט צימערן אין די קווין עליזאבעט מקווה איז די פרויען ווארטן באהאלטן צווישן פרעמדע מענטשנ'ס הייזער צווישן די העדזשעס ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר אזוי דארף א אידישע פרוי גיין אין מקווה מ'איז דאך שוין אין רוסלאנד געגאנגען אויף א בעסערן אופן אין מקווה זאגט דער אייבערשטער פאר די גבירים דו נוצט דיין געלט פאר דיינע טיסען, אייליש ענגלענדער האט יעצט געגעבן פארן גערער רעבן עפעס צוויי מיליאן דאלער פאר א שול, א שול ברויכן זיי? מען קען דאווענען אינדערהיים, ווי די מקווה אייליש ענגלענדער, דיין זון איז דערטראנקען געווארן אין א וואסער פון א מקווה אין א נהר, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען א נהר וואס איז כשר צו נישט, אבער ס'איז ממש א שרעק, איך וויל ענק זאגן רבותי, איף יו נאט גאנע טעיק קעיר אוו דיס עט דער אייבישטער צונעמען ווייטער אדער דאס געלט פון די עשירים אדער די עשירים פון געלט, ס'איז א חורבן עולם וואס איז דא. און נאך א זאך, ווי איז דאס געזאגט אז א מקווה זאל נישט זיין אפן פאר יעדן מענטש? פאר יעדן מענטש דארף א מקווה זיין אפן, שטעל דיר פאר אפילו נחום ראזענבערג וואס איך בין אין חרם ווען איך קום אויף לאנדאן, אויב איך וועל קומען, זאלט איר זאגן ר' נחום קוק צו די מקווה, און אז איך זאג עפעס וואס עס טויג נישט, אז די מקווה טויג נישט, דארף מען עס פארעכטן, איך בין געוען יעצט אין ארץ ישראל חדשים האב איך אנגעברענגט א גאנצן ווינטער איך האב פארראכטן מקווה'ס און איך גיי יעצט נאך געלט פאר מקווה'ס, און איך האב יעצט געזאגט, ועד הארצי האט א אפמאך אז די. גאווערמענט, מדינת ישראל געבט העלפט געלט פאר די מקווה'ס, זיי, די מדינה געבט די לאנד און זיי געבן דעם בילדינג, האב איך יעצט געשריבן א פראגרעם אין ארץ ישראל, איך וועל האבן די דאקומענטס ביז אפאר טעג, אז פאר צו פאררעכטן אלטע מקווה'ס זאלן זיי אויך געבן פֿופֿציק פראצענט, און איך גיי שוין יעצט נאך געלט פאר דריי מקווה'ס וואס די גאווערמענט גייט געבן געלט פֿופֿציק פראצענט, ס'איז אראל צוגעזאגט אבער זיי מוזן נאך סיינען. ווייל דאס צו נעמען און נישט צו בויען אז אידישע טעכטער זאלן האבן א קאמפארטעביליטי אין א מקווה, דאס איז רצח! איך בעט ענק נאכאמאל די אידן פון לונדון, עטס גייטס פארלירן אדער דאס געלט אדער גייט מען ענק פארלירן! ס'איז א רציחה וואס דארט גייט פאר! נאכדעם האב איך גערעדט מיט פרויען, אז אום צענע קען מען ערשט אראפגיין, שיטת רבינו תם, איך ווייס, און לויט ר' מאיר פאוזן קען מען ערשט צוועלף איינס, ענדיגט זיך מוצאי שבת צוועלף איינס, אבער לאמיר זאגן צען וועט מען אראפגיין. יא, איר ווייסט אז ס'איז דא פרויען וואס זיי קומען אהיים צוויי דרייסיג אינדערפרי, עטס ווייסט וואס א רציחה דאס איז, א יונגערמאן מוטשעט זיך נעבעך צוועלף טאג און אמאל מער ביז די פרוי ווערט ריין, ענדליך ס'קומט שוין אהיים די פרוי און ער וויל שוין מקיים זיין די מצוה, צוויי דרייסיג אינדערפרי, דעס איז שוין נישט קיין צייט פאר מקיים זיין א מצוה, איך זאג עס נישט להלכה אבער אין די גמרא ווערט געברענגט אז ביי מונבז המלך איז דארטן געווען דריי זאכן וואס די חכמים האבן זיי ס'געווען וואס זיי האבן יא מסכים געווען און ס'געווען וואס זיי האבן נישט מסכים געווען. און איינס איז אז זיי האבן געוואוינט בייטאג, ווייל ווען מ'איז צו מיד ביינאכט, קען דאס קינד ווערן געבוירן קראנק, אזוי זאגט דער רמבן אין אגרת הקודש, קען זיין וועגן דעם איז דא אזויפיל מאנגעלוידס. יעצט איך זאג דאס נישט להלכה חלילה א מענטש זאל וואוינען בייטאג, באט יו נאו, מ'קומט אהיים טו טוירטי, דעמאלטס איז דאך די צייט ווען די פרוי ווערט שוואנגער וועגן די אוויולעישן נאך די מקווה, וואי שוד שי וועיט טיל טו טוירטי אנטיל טרי טוירטי, זי האט אזוי חשק דעמאלטס צו תשמיש, אזוי ווי איך וויל יעצט גיין גליטשן זיך אויף אייז. ס'דארף דאך זיין עפעס א קירוב בשר און די רבנים דארפן טוהן אין דעם. איך בעט ענק רבותיי, פינף מקוואות וויל איך הערן מ'האט געבויעט אין די אידישע געגנט, פינף, קליינע, ווייל איך האלט נישט פון גרויסע מקוואות. איך האב דעמאלטס געזאגט ר' משה, ווען מ'האט געבויעט די מקווה פאר דריי פיר מיליאן דאלער אין מאנסי, האב איך געזאגט פאר ר' משה ניישלאס, בויעטס פיר פינף קליינע, איז בעסער ווי איין גרויסע. קודם, דאס איז זייער גוט פאר פרייטאג צונאכטס, אז מ'זאל נישט דארפן אסאך וואקן, בפרט נאך אין מאנסי, ס'איז פול מיט שניי אין די ווינטערס, און רעגנס. און נאכדעם אפילו ס'מאכט זיך א פראבלעם מיט איין מקווה קען מען גיין צו די צווייטע, מ'איז נישט סטאק. און נאכדעם ס'איז בעסער אז ס'איז מער נענטער צו דערהיים, דארף נישט אוועק פארן ווייט אוועק, און שפעטער ווען מען האט שוין געהאלטן מיטן בויען האבן זיי מיר אלע מודה געווען דו ביסט גערעכט געווען, מען האט עס נישט געטארט טון, פינף קליינע מקווה'ס אין געסלעך, קליינע מיין איך. קויפט א שיינעם בילדינג, מען בויעט עס איבער, און א פרוי קען גיין וואו זי וויל. איז, איך זאג ענק נאכאמאל, איך ווארן די אידן פון לאנדאן, עטס עט'ס האבן א ביטערן סוף, אז עטס ענק אפילו נישט גלייבן, מ'עט ענק ארויסיאגן מיט שטעקענעס פון לאנדאן. זעטס די אראבער האבן זיך צעשפילט, די אראבער צעשפילן זיך נישט, דער אייבערשטער צעשפילט זיי, ער זאל אריינגעבן א פחד אין ענק, עטס זאלטס ענק צוריקקערן צום אייבערשטן. און א מקווה דארף זיין אפן פאר יעדן, נישטא קיין סודות, אויב ס'איז דא סודות איז דא גניבה דארט. דער שטיינהארט, דער יאסל שטיינהארט, ער האט נישט אריינגעלאזן דעם יענעם, האב איך אים געזאגט, נאו וועי, דו לאזט נישט אריין קיינעם, גיי איך אויך אוועק, האט מען אראפגעברענגט יונגעלייט, ס'איז טאקע געקומען דעם שנעק אויך, ער האט זיך געלערנט צו זיין א דיין, ער האט זיך געלערנט ער זאל זיך לעקן ביי די קדאסי און קריגן א טשעק און מתיר זיין אלע איסורים, און ער האט נישט פארשטאנען פונקטליך האט ער געטוישט דעם גאנצן פלאן ווען איך בין נישט דארט געווען, און ווען איך בין צוריק געקומען האב איך געזאגט פארוואס האסט עס געטוישט, זאגט ער איך האב נישט געזען ווי ס'איז דא די המשכה, זאג איך איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס, ווייל איך מאך עס נישט אויבן, אזוי אז ס'זאל זיך קענען אראפברעכן פון די זייט, איך האב עס אריין געבויט אינעווענדיג און ער האט געזען טאקע אז ס'איז געווען געמאכט און כ'האב טאקע זיין פלאן דיסקוואליפייד. כ'האב אים געזאגט דו קומסט דא זיך צו לערנען און נישט צו זאגן וואס צו טון. אבער ער איז געקומען. כ'האב הנאה געהאט. שפעטער איז געווארן אזא גרויסער מעורר הוראה אז ער האט מתיר געווען די אלע איסורים וואס דארט איז געווען. ער האט מתיר געווען אן אנבעטע גדולה וכהלה בתלוש. שטעל דיר פאר. און דאס איז גאנץ לאנדאן. נאך דעם טוט עטס ענק ווינדערן על מה עשה השם ככה.

איז געווען אַכט און דרײַסיק יאר און ער איז אויך נעבעך אוועק פלוצלינג. דער רמב"ם זאגט לא תלך עמי בקרי, קרי מיינט אז אלעס איז א מקרה. דא אפילו ווען איינער וויל זאגן אז ס'איז א מקרה, מ'קען דאך נישט זאגן אזויפיל מקרה'ס און אזויפיל גבירים, מיליאנערן, מענטשן וואס האט זיי גארנישט געפעלט, אן דאגות, און די אלע זענען אזוי יונג פלוצלינג אוועק, און אסאך מיט וואסער, מיט די לעיק, איך ווייס די ריווער דארט, רבותי הערטס אויף מיט די שטותים.

זאגט ער ניין מ'רעדט בסך הכל פון הונדערט פופציג צוויי הונדערט טויזענט פונט, יעצט וועל איך ענק פרעגן, יעצט זעהט עטס וואו דער אייבערשטער נעמט צו די גבירים, איך פרעג ענק, עטס זעהטס, ער לאזט נאך איבער דאס געלט, אפשר וועט מען נאך פאררעכטן די מקווה'ס, אבער ס'איז אנבעליוועבל, פאר אפאר הונדערט טויזענט פונט עטס האלטס דאך אויס די גאנצע וועלט, איבעראל איז דא פון ענקערע מקווה'ס, איך בין געווען דעם זומער אין צפת, ס'הייסט איך בין געווען דארטן אויף די הייליגע טעג, בין איך געווען דארטן אין א מקווה, ס'געהער פאר לעלוב, ס'איז אין צפת, ביי די אלט שטאט, און ווער האט עס געגעבן? בערגערס פון לונדון. כ'מיין פאר די גאנצע וועלט איז דא צו געבן, נאר ס'איז נישט דא פאר ענק, הערטס אויף מיט די מעשה'ס רבותי, פאר דער אייבערשטער וועט זיך באמת נוקם זיין אין ענק. יעצט כ'האב נאר געוואלט ענדיגן, מ'האט מיר יעצט מודיע געווען פון לונדון אז די קרעוון וואק מקווה האט מען שוין יא געעפענט, מ'האט שוין פאראכטן און מ'האט עס געעפנט, פרעג איך יענעם ווי גרויס איז די מקווה, זאגט ער ס'איז זייער קליין, פרעג איך פארוואס האט מען עס נישט עדווערטייזט, זאגט מען וועגן צניעות, ווייל בחורים וועלן זעהן אז ס'איז דא א פרויען מקווה. וואו, זענען זיי קרעזי? פרעג איך ווער איז דער באלעבאס אויף די מקווה, ווער איז דער בעל מכשיר, זאגט מען דער שייגעץ ימח שמו ארור המן אהרן דוד דונער, דער שייגעץ האט ארויסגעווארפן ר' מאיר פוזן פון לאנדן ווייל א באלעבאס פון זיין בית מדרש האט בועל געווען די ניס פון ר' מאיר פוזן ווייל זי איז געווען אינדערהיים אליינס אלס קליין מיידל, איז געקומען א בעיביסיטער א מיידל זאל איר בעיביסיטן, און זי האט נישט געקענט דארט בלייבן האט זי געברענגט איר ברודער, און דער טאטע איז געקומען זען וואס דארטן טוט זיך, און ער האט געטראפן א יונג מיידל האט ער איר בועל געווען, און אהרן דוד האט געפירט א מערכה, ער האט געזאגט קיינער טאר נישט רעדן מיט מאיר פויזן, און דארט אז א רב זאגט איז עס געזאגט, נאך א מזל אז אין וויליאמסבורג איז נישט אזוי, ווען נישט וואלט איך טאקע נישט געקענט דא עקזיסטירן, כ'האב דאך געמוזט פירן די מלחמה, און ר' מאיר פויזן האב איך אוועק געפארן אויף פון לונדון אויף ארץ ישראל, איך האב געמאכט מיט אים דעמאלטס א מקווה אין ווארשע, האט ער געוויינט א גאנצן וועג. ער האט געשריגן איך האב דאך דערמיט גארנישט, ס'איז מיין ניס, און אהרן דוד האט געוואלט אז די ניס זאל נישט גיין צו די פאליס, האט ר' מאיר פויזן געזאגט איך האב גארנישט מיט מיין ניס, איך האב נישט קיין השפעה אויף איר, איז דער רשע אהרן דוד דונער האט אים געוואלט ארויסווארפן, און דער רשע אהרן דוד דונער איז געגאנגען און ער האט ארום געלייגט צעטלעך אין גאנץ לונדון אז מען זאל נישט נוצן מאיר פויזן, אלע זיינע מקוואות זענען פסול, א נייע מעשה, יעדע זאך ווערט פסול, איך מאך יעצט א מקווה אין ארץ ישראל, אין בית וגן, איז געווען א רב פון די עדה החרדית האט אויך געוואלט. מיינע מקווה'ס פרעג איך אים, איר ווייסט מיט וועם איר האט אנגעהויבן? פירסט טשעק אוט צו די עדה וויל נאכאמאל דורכגיין וואס זיי האבן דורכגעגאנגען מיט זייער גאב"ד. זאג איך אים פארוואס איז מיינע מקווה'ס פסול? קענסט זאגן אז איך קום אריין אן א רשות, אבער קענסט נישט זאגן ס'איז פסול, איך האב הוראה אויף יורה דעה און אויף מקוואות עקסטער פון גדולי ישראל. זאגסטו א שייגעץ ס'איז פסול? קיצור ער קאלט מיך צוריק דעם נעקסטן טאג און ער האט מיך איבערגעבעטן. ער האט נאר געוואלט וויסן צו ער קען קומען ווען כ'גיס אן די מקווה, זאג איך מיטן גרעסטן כבוד.

ס'איז געווען אויף זומער, ס'איז דארט דא א קעמפ, איז אהרן דוד האט געשריבן אז די מקווה איז אונטער זיין השגחה, איז געגאנגען א איד וואס ער גייט זיך טובל'ן יעדן טאג, ער פאלגט נישט נחום ראזענבערג אז מען זאל נישט גיין אין קיין מקווה, ער גייט יא, און ער האט געזען אז די מקווה איז זוחל, שטעל דיר פאר וויאזוי א מענטש קען זען אז א מקווה איז זוחל אין אפאר מינוט ווען ער טובל'ט זיך, מאסט האב בין א ביג פראבלעם, איז ער געגאנגען און געזאגט אהרן דוד דו האסט א פראבלעם מיט די מקווה, איך גיי דארטן זיך טובל'ן, הגם ס'איז א פרויען מקווה אבער איך גיי יעדן אינדערפרי. און איך האב געזעהן ס'איז זוחל, אהרן דוד איז עס געגאנגען בודק זיין און ער האט געזעהן ס'איז טאקע אמת, ס'איז געווען א מקווה זוחל, זעהט אויס אין איין נאכט איז עס געווארן זחילה, לצים וואס איר זענט, בקיצור האט מען צוגעשפארט די מקווה. דו פארשטייסט ווער אהרן דוד איז? ער איז א גוטער רעדנער, א שייגעץ א גארנישט, ער האט געוואלט אמאל ווערן רב פון אנטווערפן, איך האב געזאגט די קהילה נעמטס אים נישט, ער איז א שייגעץ, ער איז א לאו לייף. ער האט ארויסגעטריבן מאיר פויזן פאר נאו גוד ריזען, עניוועי למעשה איז דער אברהם דוד דונער איז די קרעווען וואק מקווה רב, איך טראסט אים נישט גארנישט, ער איז גארנישט ווערט, איך טראסט אים נישט, עניוועי איז. כ'האב ענק געוואלט זאגן מענין לענין באותו ענין, ס'האט מיר געזאגט א אינגערמאן מיט א פאר חדשים צוריק אז אין ליווערפול געט די גאווערמענט הייזער פאר. פאר איין גאנצן פונט נאר ס'איז א תנאי אז מ'קען עס קיינמאל נישט. פארקויפן. דו מוזט זיין די לאקעל ענד יוזער און דארט וואוינען. פאר א פונט קריגסטו א הויז. אויב ס'איז אמת פארטס אויף ליווערפול וואוינען. ווי שטייט מען מוז וואוינען אין לאנדאן? עניוועי. איז מ'האט שוין געעפענט די מקווה אין קרעווען וואק. פרעג איך יענעם ווי גרויס איז עס זאגט ער זייער א קליינע מקווה. איז יעצט האמיר גיין ווייטער. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז אונז האמיר א גרויסען פארלוסט מיט מיין קאזין דער וואס איז אוועק דער חיים משה פעלדמאנ'ס זון, אונז האמיר א גרויסען פארלוסט מיט אים ווייל ער איז געווען פון די וואס זענען ארויס קעגען חיים האלפערן דעם שייגעץ, אבער ער האט עס נישט געטוהן בריש גלי, אבער אין כדתיא האט ער געטענה'ט מ'טאר דעם מענטש נישט האלטען דארט, יעצט קען זיין וועגען דעם איז ער געשטארבען אזוי ווייל אויב דו האסט מורא צו זאגען דעם רצון השם ווען א איד טוט אזא עבירה, מ'האט אים געוואלט בעקען אז ער האט נאר געטאטשט די מיידלעך מיט האנטוכער. וואט קיינד אוו גארבידזש איז דעט האסט געדארפט ארויסגיין זאגן דיין מיינונג זאגט דער אייבערשטער שעמסט דיך ארויסצוגיין איך שעם מיך אז דו ביסט א דיין עניוועי זאגן זיי מיר ווייטער רבנים פון לונדון די וואס זענען עסקנים זאגן זיי אז מוצאי שבת עפענט מען די מקווה אנדערטהאלבן שעה נאך רבינו תם פרעגט ער פארוואס זאג איך ווייל מען דארף עס קלינען זאג איך איר זענט אלע משוגע איר זענט אלע צודרייט דער סאטמאר רב זכר צדיק לברכה האט געוויסט אז גויים מאכן זיין מקווה גויים מאכן מיינט מען צו זאגן זיי קלינען עס אויס און אלעס. גראד דערציילט ר' אברהם כץ, ס'איז געקומען צו נעילה האט איהם די רבי געלאזט רופן, ער איז געווען דער מקווה איד, און די רבי האט איהם געזאגט גיי שוין צו די מקווה, רבי, נע נע נע איך דארף זאגן נעילה מיטן רבי'נס מנין, זאגט די רבי איך וועל דיך אינזין האבן און דו גיי שוין אהין, יעצט איז נאך געווען ווען די רבי האט געזאגט נעילה איז נאך נישט געווען קיין שיטת רבינו תם, סאך מאל יא סאך מאל נישט, די רבי האט געוויסט אז גוים ארבעטן דארט, מ'טאר נישט ארבעטן מיט גוים? איי דאנט אנדערסטענד דיס נאנסענס און דיס גארבידזש. טש. פרויען האבן זיך באקלאגט פאר די רבנים אז זיי קענען נישט גיין מוצאי שבת אין מקווה ווייל מען עפנט די מקווה אנדערטהאלבן שעה נאך רבינו תם, איז אז יעצט איז צען צוואנציג איז רבינו תם איז ביז צוועלף איז נישט דא קיין מקווה, איזנט דעט א שעים? און ווען עס אפקאלן איך האב אפגעקאלט מען האט מיר געגעבן די טעלעפאן נומבער קאלסט אפ זאגן זיי די מקווה גייט זיין אפן נאר אויף איין שעה אויף יעדן טאג מען זאגט די מקווה עפנט זיך דעמאלטס און דעמאלטס עס גייט זיין אפן נאר אויף איין שעה. ס'זיצן פרויען ביז דריי פירע פארטאגס און דאס וועט נאר זיין אויף איין שעה. כ'וויל ענק עפעס זאגן לאנדאן, סטארט וועיקינג אפ בעפאר דער אייבישטער וועט ענק אויפוועקן. ס'גרויסע צרות מיט ענק. יעצט איך האב שוין דעם שייגעץ אהרן דוד דונער געהאט אסאך מאל אויף מיין האטליין. אויב ער איז באלעבאס, ער איז משגיח אויף א מקווה, דער מקווה איז זיכער נישט אין דער ארדענונג, דאס קענט איר זיין זיכער. באט עניוועי, למעשה, לאנדאן. כ'וויל נישט צופיל מאריך בדיבור זיין, איך וויל ס'זאלן זיך צאמנעמען ערנסטע מענטשן, וואס זיי האבן אסאך געלט, אפאר פונט, און מ'זאל אנהייבן צו בויען א מקווה אזוי ווי אין גאלדערס גרין, די זעלבע זאך, ס'קאסט דארט צוויי דריי מיליאן פאונד, וואטס די דיפרענס, עטס קענטס עס ערלויבן, און גראדע דארטן איז געווען דער שטיינהארט, אויסער דעם וואס ער איז א שייגעץ און ער האט געוואלט אויסשפילן מיך אלס רב און ער האט געוואלט זיין בעל הבית און איך האב זיך נישט געלאזט. אויסער דעם איז ער א בהמה אויכעט ווייל ער פארשטייט נישט צו א מקווה, ער פארשטייט נישט צו דעם, ער איז א יעקע, איך ווייס נישט צו ער גייט אפילו אין מקווה חוץ ערב יום כיפור. ער האט געהאט דארטן א לאנד און די לאנד איז געווען אזוי און אזוי גרויס, האב איך אים געזאגט מאך צוויי שטאק אזוי ווי אין ירושלים, ירושלים איז דא צוויי שטאק אין די מקווה, יעצט קענסט גיסן אדער איין בור אויבן און איין בור אונטן, אדער ביידע בורות זאלן זיין אונטן. ס'איז גארנישט אז מ'וועט אראפגיין א האלבן שטאק, ס'איז נישט גרויסע שטאקן פון זעקס און צוואַנציק סטעפס, ס'איז אזא פיר פינף סטעפס אראצוגיין און דארט ארויפגיין פיר פינף סטעפס, וואלסטו געקענט מאכן שטאטס צוועלף צימערן וואלסטו געקענט מאכן פיר און צוואַנציק צימערן ווייל דו דארפסט נישט ארויסבויען, איז דער בהמה האט געזאגט ס'איז גוט ווייל זיי האבן דארט אן אלטע מקווה אויכעט און צווישן די אלטע און די נייע אזוי אז דו ביסט צודרייט. אין יענע מקווה, ווען א פרוי גייט דארט איז א צדיקת, א אלטע אנגעשימלטע מקווה, און חוץ דעם ס'נישט געווען אזוי מהודר אויך נישט, ס'איז געווען דארטן אייזערנע צינורות, און ס'איז געווען א בריוו פון ר' מאיר פויזן אז די מקווה איז כשר ווייל ס'איז געווען געמאכט לדעת לשמש עם הקרקע מחובר לקרקע, די אלע זאכן קען איך נישט, איך דארף האבן א צעטל ס'זאל זיין כשר? איך דארף האבן א גראדן פייפ? על כל פנים, לאנדאנער אידן, דאונט פלעי וויט גאד, גאד איז נאט סאמטינג יו קען פלעי וויט. דער אייבערשטער איז אן אש אוכלה, ער וועט ענק אזוי ארויסווארפן פון לאנדאן אז עטס וועט נישט געדענקען וויאזוי עס האט געהייסן, עטס וועט נאכקוקן אין מגן אברהם, דער מגן אברהם ברענגט צו פון איינע פון די גדולי האחרונים מלאנדריס, לאנדריס, אזוי האט עס אמאל געהייסן, לאנדרי, דער אייבערשטער האט ענק געגעבן א לאנדרי ער וועט ענק אויסוואשן, רבותי מען דארף נעמען די מקווה'ס אין די הענט. און דעם פאדווא זאלט איר שיקן אויף פענזיע ווי שנעלער אלס בעסער. און דער שנעק טאר קיין דיין נישט זיין, דאס איז אזא שנעק, וואו! קודם איז ער געקומען איך האב אים אביסל צוגעוויזן, נאכדעם פינף יאר שפעטער זאגט ער, ער האט עס טאקע אזוי געמאכט ווי איך האב געזאגט, דו שייגעץ דו ליגנער, דאס איז קיינמאל נישט אזוי געמאכט, ס'איז נישט דא די מאשין ס'זאל קענען דורכדרילן פֿיר און צוואַנציק אינטשעס פון צעמענט. און טאמער איז דא איז עס נישט אריינגעפיט דארטן, אה, דו גייסט מיר זאגן, אר יו טרייענג טו טיעטש מי? איך בין א פאכמאן ברוך השם. עניוועי, מען דארף נעמען די מקווה'ס אין די הענט, און מען דארף נעמען אן ערשטע קאמיטעי פון יונגעלייט זאלן ארומגיין אין אלע מקווה'ס, די דריי וואס איז דא, און מען זאל דאס באקוקן יעדן טאג. יעצט הענגען אויף אלע מקווה'ס א סיין פון ר' מאיר פויזן, ר' מאיר פויזן וואוינט אין ארץ ישראל שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר, עס קען זיין ער קומט יעדעס יאר אויף לאנדאן, דאס הייסט א משגיח אויף א מקווה איינמאל א יאר? שעים אן יו לאנדן, א מקווה דארף זיין יעדן טאג דארט, און איך ווייס נישט, איך ווייס איין זאך, ווי איך קום אויף מקווה'ס, איך באקוק, איך טו, איך מאך, ס'איז כסדר דא נאך א שאלה און נאך א שאלה און נאך א שאלה און נאך א שאלה, יעצט וועם איז דא וואס מען קען פרעגן די שאלות? דעם שייגעץ פאדווא, אפרים פאדווא, דעם דר'ערטליגער, ער וועט זאגן קודם פארעכט און נאכדעם וועל איך שוין זארגן, וואס הייסט דו זארגן? דו שעמסט דיך דאך, דו לעבסט אויף קהל'ס חשבון, דו האסט געוואלט מתיר זיין א מקווה פסול דאורייתא צו זאגן איך וועל עס נאכדעם מתקן זיין? דו שייגעץ וואס דו ביסט, ס'איז נאך היינט נישט מתוקן. עניוועי, נעמטס ענק אין די הענט, און דער אייבערשטער וועט אונז אלע, ווי מ'זאגט, באגליקן אז מ'וועט קענען מצליח זיין.